א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בוא. דעם פרייטאג צונאכטס בין איך זייער מיד ווייל כ'האב געארבעט זייער שווער, און ס'איז געקומען פרייטאג צונאכטס, כ'האב געמאכט קידוש, כ'האב געזינגען זמירות, כ'האב געגעסן אביסל, כ'האב געבענטשט, און כ'בין זיך געגאנגען לייגן. עלעווע ביינאכט וועק איך מיך אויף, ווייל דא איז דאך, ווייס איך, די שקיעה איז לאמיר זאגן א קוואדער צו פינף, אבער דא שטעלט מען זיך דאווענען פערציג מינוט פריער, מיט א גאנצע זאך, מ'צינדט לעכט, און איך האב מיך געלייגט שלאפן, איך שטיי אויף א קוואדער צו עלף, און וואס טוט מען דא, אליינס בין איך דאך דא, קלער איך, ווייסטו וואס, איך וועל ארויסגיין אביסל אויף די גאס, איך וועל זען וואס עס גייט פאר. איך האב דאך א האטליין, מוז איך איבערגעבן, קום איך אן צו כיכר השבת, א צען מינוטעדיגע וואק, און איך בין דארטן. קיצור, געווען דארט אפאר ליטווישע בחורים, אזוי צווישן פופצן און.

פון יא סאיז נעם עם געב עם א פרעג און פארגעסן ווי דו ביסט און ער האט ארויסגעזאגט פרעגט אים איינער דען די מען איז רייט נאו וואט אר יו קורסינג אים די האול נייט פאר די מען איז רייט די מלמד האט דיך אין כיתה ו' מאלעסטעד ענד יו העוו א פראבלעם מיט ראביי ראזענבערג רופן זיי זיך אלע אן ראביי קיעפ אפ די גוד ווארק. יו דואינג א פענאמענעל דזשאב, איף נאט פאר יו דעט וואודענט העפן, דיס גוד טינגס, און שוין, און איך בין אוועק געגאנגען, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איך פרעג יעדן איינעם, ווען דו שרייסט האסטו דאך א טעם פארוואס דו שרייסט, און זאג מיר אויף וועם ביסטו ברוגז, זאג ווער ס'האט דיך מאלעסטעט, און זיי אלע זאגן, איך האב אמאל געפרעגט איינעם אויך, און ווער האט דיך מאלעסטעט? זאגט ער מיין טאטע, אפן געזאגט מיין טאטע, דיס פיפל אר סיק ענד טייערד עני מאר טו קיפ דיס טינגס עז א סיקרעט. כ'מיין, ס'מוז דאך נעמען אן ענדע. רב לאנדא האט אין בני-ברק ארויסגעגעבן א תקנה, קיין שום פרייוועט מקווה, כאטשיג ער איז באמת נישט דער באלעבאס אויף די מקווה'ס, ער איז נאר באלעבאס אויף די שטאטישע מקווה'ס, אבער ער איז דאך שטאט רב און זיין ווארט איז א ווארט. קיצור, ער האט אן איידעם וואס ער הערט מיך אויס, ער גיבט איבער זיין שווער אלעמאל די זאכן. ער הייסט ווינקלער, מיין ברודער האב איך אויך אין דארטן א ברודער אן איידעם. עניוועי, זאגט ער מיר אז. בקיצור, איז האט רב לאנדא יעצט געמאכט א תקנה אז נאך עלף אזייגער קען נישט זיין אפן א מקווה אין בני-ברק. דעטס איט. און א גאנצע צייט ווען ס'איז אפן די מקווה'ס אין די עירייה איז דא א משגיח תמידי, זיי עפענען פינעווע פארטאגס האלב פינעף איך מיין אגאר פיר איך ווייס נישט, פון דעמאלטס איז דא א משגיח תמידי, איך ווייס איך האב געענדיגט דא עפעס א מקווה האב איך געדארפט האבן אביסל קלארין און אז כ'האב געדארפט האבן אביסל קלארין האב איך בין איך געגאנגען דא צו א מקווה. כ'וויל נישט זאגן דעם נאמען, גיי איך צו, איך האב געמיינט ער קען מיך נישט, גארנישט, ער זעט מיך, אוי ר' נחום שלום עליכם, הער אויס, איך וויל דיך בעטן א טובה, איך דארף האבן אביסל קלארין, איך געב דיר צוואנציג שקל, געב מיר אפאר טעבלעטס פון קלארין, זאגט ער מיטן גרעסטן כבוד, נישט געוואלט אפילו נעמען דאס געלט, אבער כ'האב געזאגט איר זענט דאך נישט באלעבאס, טאמער יא מוזט איר דאך פרעגן ווער ס'איז באלעבאס אויף די מקווה, עניוועי, פיין, ער איז מסכים, נאכדעם געט ער מיר א זאג, דו ווייסט איך באקום דא פאר יעדן פרייטאג, איך באקום פינף און דרייסיג שקל א שעה, און איך בין דא פון זיבן אינדערפרי ביז א שעה פאר ליכטצינדן. און איך באקום פֿינף און דרײַסיק שקל א שעה, און דאס איז אלץ פאר דיר, נאר וועגן דיר, פאר דיר איז נישט געווען דער מין השגחה, דו האסט געמאכט א נייע השגחה, פארשטייסט? און איך דאנק דיר מורא'דיג, ווייל איך האב דערפון ברויט צו לעבן, איך קום אהיים יעדן שבת, איך מיין אויף שבת, קום איך אהיים מיט א שיינעם פעיראל טשעק, דאס איז א מחיה, דו הערסט וואס דא גייט פאר? דאס הייסט, דאס הייסט תורה חדשה מאתי תצא, ס'איז א נייע תורה, ס'איז אן אנדערע מין השגחה, ס'איז נישט די השגחה וואס דו האסט געמיינט,

זאגט ער ניין איך האלט אז דאס וואס די לג לג רבנים צו די לח לח רבנים זענען ארויס קעגן אייך דאס איז נישט געווען סתם רבנים זאג איך אוודאי נישט, יעדער איז א חשובער ניין זאגט ער זיי ארבעטן פאר סמך מם אליינס ס'איז דא ווער ס'ארבעט נאר פאר די קאמפאני און ס'איז דא ווער ס'ארבעט פאר אים אליינס אזוי ווי די פרעזידענט האט זיינע באדיגארדס די זענען פאר סמך מם אליינס באדיגארדס.

ביג ביג ביג טראבל. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן אז דער וואס ער פלעגט מיך אלץ אנרופן ווייל כ'האב געזאגט אז דער רוטנער האט געמאכט, ער האט משמש געווען דעם בעלזער רב, איז ער משוגע ברוגז געווארן, ער האט געזאגט איך זאל קריגן א סטראוק און מיין צונג זאל הענגען און מ'זאל נישט פארשטיין איין ווארט וואס איך זאג, לעצטנס רופט ער שוין נישט, פארוואס? דא טו מעני פראבלעמס, צוויי מיידלעך פון בעלז, פון ירושלים, פונעם עיר הקודש, זיי האבן ביידע חתונה געהאט אויף אנטווערפן, איינע געווארן א שניר פון א גרויסן רב. האגער רב, און ביידע האבן געזאגט די מענער די וואס זיי האבן חתונה געהאט, ווען מען איז אהיים געקומען האבן זיי געזאגט ליסן וויר נאט אינטו אלל דיס גארבידזש אונז זעמער לעסביענס און ליסן קענסטו זוכן אן אנדערן, די חוצפה איז פארוואס האבן זיי נישט געזאגט פאר זייער טאטע וואס האט זי געדארפט אומגליקליך מאכן א בחור, דאס וואס איך שריי. דער אמת איז אז אונז אלע ענק שולדיג דאס געלט, אונז אלע ווערט אין דר'ערד, פארוואס? איך געדענק נישט מער געדאכט ווען איך האב געהאלטן ביי שידוכים, איך בין אלץ געווען אן אפענער גראדער געטשאוועס, האט מיך געפרעגט אמאל עפעס א מיידל האט געפ. מען האט זיך אראפגעזעצט האט זי אנגעהויבן מיט מיר א גאנצע זאך, צו טאמער ס'איז בעסער מען זאל באקן יעדע וואך א געהעריגן שיעור חלה, מאכן א ברכה, צו ס'איז בעסער באקן נאר איינמאל אין דריי וואכן, ווייל. מ'קען דאך נישט אויפעסן א שיעור חלה, האב איך געזאגט העי וועיט, לעטס וועיט א מינוט, איך בין נישט דא דיר צו פסק'ענען שאלות אין הלכות חלה, און איך האב דיר קיינמאל נישט געזאגט אז איך קען הלכות חלה, איך וויל דיך פרעגן, טעל מי אבאוט יור סעלף, וואט אר יו לוקינג פאר, וואט אר יו אינטו, איך געדענק אן אנדערס מאל האב איך געהאט א מיידל, איך האב געפרעגט וואט אר יו אינטו, האט זי מיר געזאגט איך בין אינטערסטעד אינטו א קאנטרי לייף. האב דאך שוין געזעהן מיט וואסערע זונה איך גיי דא אן, האב איך איר געזאגט פיין איך בין אינטערעסטעד אנלי אין די סיטי לייף, יו העוו טו עסק דעם אפען, דער נאט גאנע ליי טו יו, ווייל זי וויל נישט זיין קיין גרוש און א גרושה. כ'האב ארויפגעשטעלט א קליפ ווי א אינגערמאן, מ'זאגט ער איז פון לונדון, מ'זאגט ער איז א מלמד אין סאטמאר, ס'איז נישט קיין חילוק, זיצט דארטן אין א בתי זונות מיט שיקסעס, און רחמנא לצלן וואס דארטן ווערט אפגעטון. כ'וויל איר זאלט עס הערן, און כ'וויל ענק ווייזן, אזוי די וועלט נעמט זיך אן

דא האט אונז געהערט. יא אינגערמאן, גייט נאכאמאל אין די בתי זונות, עס איז ענק, איך האב ענק ארויפגעלייגט פאר צוויי דריי וואכן צוריק איינעם, א קלויזענבארגער, און די קינדער האבן געזאגט יא, זיי האבן נישט געוואוסט, זיי דארפן טאקע אנהייבן צו היטן דעם טאטן, קען זיין ער איז שוין סינייל, הו נאוס, וועט מען דארפן אים היטן. אט איז דא א יונגערמאן. וואס איז אויך געגאנגען אין אזא בתי זונות, וואס זיי כאפן נישט, די זונות זענען נישט דא ענק צו געבן זנות, זיי האבן מיט וועם זיי וואוינען א גאנצע נאכט, זיי ווילן דיך בא'גנב'ענען, יעצט קוק וואס זי טוט, עס גוט קוקן אויף די פילם צו זעהן ווי א צווייטע זונה קומט דארט צו און זי לייגט די הענט ביי זיין פיפיק און ער מיינט דאך אז זי וויל זיך שפילן מיטן און ער ווערט פיין און הארני און אראוזד אבער למעשה זי כאפט דעם בערזל און זי גייט ווייטער יעצט גיי שטעל דיך אויפן קאפ שטעל דיך אויפן קאפ יעצט דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר זיין קינדערלעך עטס קענטס נישט די געים דעס איז נישט קיין געים וואס זי וויל דיך פאר צוואנציג דאלער לאזן אריינגיין אין איר לאך. זי האט אנדערע גרויסע ביזנעס און זי קען דיך נאך סוען אויכעט פאר רעיפ מיט אלעם, רבותי סטעי אוט אוו דיס פלעיסעס פליז איטס נאט גוד פאר יו. שוין, יעצט האמער ווי אברהמעלע גאלדשטיין פיינעלי האט שוין איינמאל עגריעט מיט נחום ראזענבערג, איז ער נאכנישט אינגאנצען מסכים, קודם הערטס אויס וואס ער זאגט. ר' נחום, ווען מען האט א מענטש אזוי ווי אייך, ווער דארף די יצר הרע? ווער דארף דעם? איר טוט א בעסערע ארבעט, פארשפרייט שלעכט איבעראל.
דא האט עטס דעם צווייטן קליפ וואס ער זאגט ער איז שוין מודה אז ס'טויגט נישט, עטס הערטס אים אויס. אין עני קעיס, דיס פערסאן איז נאט בינג מקיים די ווארדס אוו חזל, ליסען איי האב בין סטראגלינג פאר מעני יערס טו טריי טו אנדערסטענד וואט חזל איז סעיאינג ווען איט קאמס טו דעט ילבש שחורים באט סערטענלי סערטענלי דאס נאט מין דעט יו שוד גאו אוט וויט די לבוש. פארכט אזא מחוצף גאו אוט ענד די גוי ענד די ווארלד שוד נאו דיס איז האו א דזשו דיס איז וואט א דזשו ביהעווס לייק דיס איז וואט הי דאז איי מין עקספאוז יור סעלף קאמפליטלי עז א חסידישע איד יו נאו האו מעני טיימס ביקאז איי ספיק ספעניש איי סאפער טרעמענדעסלי ביקאז דעי טעל מי אלל עבירות פון אידישע קינדער די ספאנישע אין מאנסי ווענעווער איי גאו ענד אדער יו נאו סאו דעי סטארט טעלינג מי אה יו נאו דיס דזשו דיד דיס ענד איי סאו א דזשו דואינג דעט און דעטס נאט ילבש שחורים דעטס נאט לייק א פערסאן איז היידינג הימסעלף איטס א חילול השם איטס נאט אנלי דעט היז דיגרעידינג הימסעלף טו די לאועסט איטס אלסא א טרעמענדעס חילול השם. ער האט צוויי מאל אריינצוקומען די גוטע. מאכערס. ס'איז דא איינער דער נאראלער אשר שפירא, ער איז א זון פונעם היינטיגען נאראלער, ער איז אין לאנדן, ער טוט פאר די צובראכענע נשמות. ער האט שוין געמאכט זיכער אז קיינער זאל נישט חלילה טראכטן אז יענער איז א מלמד און ער איז פון לאנדן, הערטס אים אויס. מיינע טייערע הייליגע ברידער אידן וכל כדור הארץ, איך בין אין לאנדן, איך קען לאנדן, כ'בין נאכנישט אפילו זיכער צי דאס איז א לאנדענער אינגערמאן, אבער טאמער איז עס יא, בין איך מעיד אז ער איז נישט קיין מלמד נישט אין ערגעץ נישט, פליז דעליט קאמפליט און מעקט'ס אויס ווער ס'איז מוציא שם רע סיי אויף די מלמדים סיי אויף די תלמוד תורה סיי אויף דעם יחיד. די זעלבע גארביטש האט מען געזאגט ווען אונז האמער ארויסגעשטעלט א שוחט פון לאנדן און מ'האט אים געטראפן די זעלבע מיני פלעצער און ס'איז נאכדעם אריינגעקומען פון די שחיטה פון לאנדן אז זיי האבן אים ארויסגעווארפן ס'איז געווען דאכט זיך מיר רבי ערענטרוי בית דין זיי האבן אים ארויסגעווארפן דאס טאר מען אונז נישט צולאזן און דא איז וואס איך זאג אים ווייטער. טאָ הער אויס וואָס איך ענטפער פאַר אָשר נאראלער. אלעס קען זיין, אלעס קען זיין, ער איז נישט קיין מלמד, קען זיין מ'האט אים ארויסגעווארפן, קען זיין איינער וויל סתם אנדרייען די נאראנים, איך האב נאר נאכגעשריבן וואס מ'האט מיר געשריבן, ס'איז דא א פיקטשער ווי ער דרייט זיך מיט אזאלכע נקבות, ענד איט העז טו סטאפ, איט העז טו סטאפ, ווייל ער האט א פעמילי ענד הי העז טו פראטעקט דעם, זאל נישט ווערן קראנק פון עידס און זאל קענען טון נארמאלע שידוכים, הי איז קילינג היז פעמילי ענד איטס גאנע סטאפ. נאכדעם איז דא אן אלטער ידיד מיינער וואס אזוי נעמט ער זיך מורא'דיג שטארק אן פאר מיין הייליגע ארבעט, אבער דא האט עטץ וואס ער קומט דא אריין אין דעפענס אויף דעם אינגערמאן.
איך וויל אריינקומען אין דעפענס, איך וויל אריינקומען אין דעפענס פון דעם אינגערמאן. דער אינגערמאן, יו אר ווערי ראנג ראבי ראזענבערג, איף יו געט אפסעט עט מי וואט קען איי דו? באט.

טעמפערינג וויט אינעסענט יאנג טשילדרען, וואלנערעבל טשילדרען ווערסעס עדאלט טו עדאלט, איטס א נאן סטארטער פראם די ווערי ביגינינג, ענד טו עקספאוז א מען, ילך במקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים, וואטעווער דעט אינקאמפעסעס, וואטעווער דעט אינטעילס, איט גאוס עוועי, ער טשעפעט נישט קיין איד, יו דו נאט דו דעט. יו דו נאט עקספאוז פאר די ווארלד סאמבאדי וואס ווען ער קומט אין חדר ער האלט אידן ער טשעפעט נישט זיינע קינדער ער טשעפעט נישט זיינע תלמידים איף איטס ראנג יו טעיק הים אפארט יו שאו איט טו הים פירסט אין פרייוועט ס'איז דאך דא א ענין פון הוכח תוכיח את עמיתך נאך דריי מאל מעגסטו גיין ברבים. איינער האט אים אפראוטשט? ס'איז זייער רעקלעס ענד אירעספאנסיבל טו עקספאוז פיפל פאר די פאבליק איי און די פאבליק לענס ווען דעי ווער נאט עדמאנישד טרי טיימס. ווען איינער זאל אים ווייזן דעם קליפ הי וואד נעווער גאו אגען, הי וואד נעווער דו איט אגען. מ'האט עס פרובירט? קענסט נישט גלייך קומען און

מוידן וואס זענען א גאנצן טאג גייען זיי ארום מיט אנדערע, דאס הייסט נישט געטשעפעט די קינדער? און אז זיי קריגן עידס און אנדערע סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס דאס הייסט נישט געטשעפעט די קינדער? זיכער הייסט עס געטשעפעט די קינדער. געטשעפעט די קינדער מיינט נאר מען ציט אים אראפ די הויזן, מען שטופט אים אין די מחילה, אן ערווה וואס דאס האט אין זיך אנשטעקיגע קראנקייטן? ניין, דאס הייסט אויך געטשעפעט. ער טשעפעט זיין ווייב, ער טשעפעט די קינדער. און נאכדעם האב איך זייער אסאך עקספיריענס אז אסאך מענטשן זאגן שכוח אז דו האסט געראטעוועט מיין מאן, איך האב דאס כסדר, אונז האמיר א אינגערמאן עקספאוזד, האט ער מיר געזאגט נחום דו האסט מיך שוין געכאפט אזוי גיי איך מיט א שייטל, היינט גיי איך שוין נישט, איך קען שוין נישט, איינמאל זאל מען כאפן ווייל מיין לעבן האט, יו קנאו, איט דאזענט מעיק סענס ענימאר, דא קום איך און איך זאג כל מקדש און איך זאג די קינדערלעך ס'איז שבת קודש, און דא גיי איך מיט זונות א גאנצע וואך. א זאך אז טאמער גייט ער אין מקווה קען ער קראנק מאכן אן א שיעור מענטשן. סאו צו זאגן ס'איז זייער ראנג איטס נאט רייט ביקאוז דו זיצט נישט אויף מיין טעלעפאן און דו הערסט נישט אויס די אלע קאמפלעינטס וואס ס'גייט אדורך יעדן טאג מיט יעדע וואך מיט יעדן חודש און דו זעהסט נישט וויפיל פראגרעס ס'איז געווארן און וויפיל אינגעלייט קאלן אפ אז זענען געהאלפן געווארן. ס'איז דא א אינגערמאן וואס מ'האט איינגעזעצט זיין זון און זיין ווייב איז געווען א גוטע פרענד מיט מיין ווייב. און זי איז געווארן מיט איר א שונא. יענער איז ארויס נאך דריי יאר, און ער האט א שיעור, ער מוז גיין צו א שיעור, ארייט ער האט פארלוירן זיין ווייב ווייל ער הי מעסד אפ, מעסד אפ וויט טשילדרען, אבער ער האט א שיעור, די גאווערמענט געט אבאכט אויף אים, ער האט א אפיסער וואס ער מוז אים אריינקאלן, און די טאטע קומט מיר זאגן איך דאנק דיר זייער וואס דו האסט געטון מיט מיין זון, ווייל היינט איז ער א מענטש, ער האט כאטש נישט קיין קינדער, ענד עט די ענד אוו די דעי, עט ער נאך טרעפן א שידוך אויכעט אפשר, און עט אננעמען א נארמאל לעבן. אזוי וואלט ער ווען געלעבט און געהארגעט קינדער אזוי ווי פרעה יעדן טאג הונדערט און פופציג קינדער צו וויפיל און עט די ענד אוו די דעי וואלט ער נישט אנגעקומען אין ערגעץ נאר אין דזשעיל פאר א לאנגערע צייט. סא ווען סאיז דא א אפיס וואו מען קען אריינגיין קאמפלעינען ווען איינעם כאפט אן א תאוה און ער זאגט און ער זאגט פאר די רבנים זאלסט וויסן איך בין אין טראבל העלפטס מיר ארויס איך גיי נאר מיט עלטערע איך גיי נישט מיט קינדער האו קען איי געט העלפ? און זיי שיקן אים צו סייקאלאדזשיסטס און סייקייעטריסטס, עט דאך זיין א קלינע קאמיוניטי, אבער דאס איז דאך נישט דא, סאו מען טאר נישט אבער מען גייט מיט גרויסע, ווייל איך דארף איך דארף אים גאר ווארענען? איך קען אים אפילו? איינער האט מיר אריינגעשיקט די קליפ, איך קען יענעם נישט אפילו. איך דארף אים גיין ווארענען? איך בין עפעס דא צו ווארענען די וועלט? און חוץ צו דעם, איך פארשטיי נישט, איך האב געווארענט די וועלט אויפן איידלסטן אופן אז מען דארף אובאכט געבן אויף די קינדער, וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געכאפט א חרם און זיי האבן געשאסן, סאו איך דארף יעצט זיין דער חטאת הקהל און גיין ווארענען יעדן טו דאס נישט? נאו וועי! נאו וועי! יו פיפל ליווד אן קיין תורה, און ממילא ווען מען שלאגט זיך מיט ענק קען מען זיך נישט שלאגן מיט ענק מיט די תורה, ווייל עטס גלייבטס נישט אין די תורה. און ממילא וואס זאל איך ענק זאגן, די תורה קדושה זאגט מען זאל נישט שטופן יענעם אין די מחילה צו זאל מען נישט גיין אויף אזאלעכע פלעצער ווי ס'איז דא די אויסגעלאסענע זונות, עטס לאכטס פון די תורה, סא די אנלי וועי איז אזוי ווי ר' אליעזר הגדול האט געזאגט הלוואי שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם, פאר דעם האט עטס ברוך השם זייער מורא, און עטס האטס מורא פשוט עטס זאלטס נישט זיין עקספאוזד, סא איך זאל נאך אנהייבן א נייע מעשה צו איך גיין אנהייבן ווארענען מענטשן, איך זאג אויפן האטליין אז ס'איז דא איינער. און ער זינדיגט אין סאטמארע בית מדרש, נישט אין מקווה, נאר אין טוילעטס, ער כאפט קינדער אין טוילעטס, ער הייסט עפשטיין, משה עפשטיין, באקאנטער חזר, נו, זאלי קאבעקטיוו קענסט אים גארנישט טוהן, איך זאל גיין יענעם זאגן דריי מאל איך בין עפעס דער רב אין די שטאט? כ'האב געשריבן פינף יאר בריוון פאר רבנים און זיי האבן זיך אויסגעלאכט, איצעלע פימפ האט זיי געזאגט האטס נישט קיין מורא פאר נחום, אין פיר וואכן קומט ער זיך איבערבעטן מיט אונז און זאגן אז אפילו די מקוואות וואס ער האט געזאגט אויפן דזשיבאור אז ער האט א פסול'ע מקווה אין מאנטריאל אפילו דאס וועט ער זאגן אז כ'האב עס געטוהן סתם אזוי ווייל כ'האב כ'האב כ'בין געווען דזשעלעס אויפן דזשיבאור, סא היינט פרעגן אים די רבנים איצעלע ווען הייבן זיך אן די פיר וואכן ווען לאזן זיי זיך אויס, שוין דורך אפאר מאל פיר וואכן, שוין כ'האב דורך צען פופצן יאר. מען האט דא געלעבט אן קיין תורה און אן קיין באשעפער, און יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט, און דער מינוט א רב האט געפילט אז איינער איז צובראכן האט ער ביינעם ארויסגע'גנב'עט געלט, און ער האט געזען אז א פרוי קומט ערליך פרעגן שאלות אויף הלכות טומאה וטהרה, אויף נדות, האט ער געוואוינט מיט איר, ער האט געפרעגט ווי אזוי איז דיין לאוו לייף, און ער האט נאך א היסטערי אויכעט, זיין טאטע איז געווען דער חשוב'סטער שוחט און קלאמפישן אין די שטאט, בריעף האט ער געהייסן. דאס האט בעלזער רב רבי אהר'לע אונז געשיקט א מתנה די גאנצע משפחת הסרחי זיי זענען דעמאלטס אוועק געלאפן ווייל דער רבי האט געזאגט אויף רבי אהר'נען אז אהר'ן האט געמאכט דעם עגל איז ער געקומען זוכן דעם איד וואס האט נישט געמאכט דעם עגל האט ער אונז אנגעברענגט דא אזא מין קראנקע משפחה און אזוי ווען מ'איז געקומען פרעגן א שאלה א אידישע טאכטער פרעגט ער איר וויאזוי דיין לאוו לייף זאגט זי ס'איז נישט אזוי גוט ווייל מיין מאן איז א תלמיד חכם זיצט און לערנט נאר משבת לשבת האט ער געזאגט איך וועל דיר משלים זיין דאס איבריגע. דא האט זיך אפגעטוהן, איך געדענק נאך ווי יעצט, ער איז אריין געקומען אין בית מדרש, עס איז געווען פינעווע פארטאגס, דעמאלטס האט מען געכאפט דעם טאטן זייערן אז ער גייט צו די זונות, איז ער אריין געקומען דער חזקאל שמש און ער האט געשריגן און געוויינט, איך האב געמיינט איך וועל דארט טרעפן, ער האט געזאגט א נאמען, איך וויל נישט זאגן יענעמס נאמען, דערווייל האב איך געטראפן דעם בריעף. דעם שוחט! סאו עטס האטס נישט געהאט קיין תורה, עטס האטס געטוהן אלעס וואס עטס האטס געקענט, מען האט יעדן באגראבן אן א פארוואס, נישט געווען צו וועמען צו גיין און צו רעדן און צו זאגן און צו טוהן, און יעצט קומט אן א נייע זאך איך זאל גיין יענעם ווארענען ווייל טאמער נישט טאר מען נישט ארויף לייגן, אונז האבן מיר נישט געלעבט אין א סאסייעטי ווי די תורה האט ביי אונז עפעס געמיינט, איט מענט נאטינג טו אס, סאו איך זאל אנהייבן צו זיך האלטן אזוי ווי ס'שטייט אין די. תורה, ווייל טאמער נישט טוה איך נישט גוט. נאו, איטס ראנג, איטס ראנג און איי דאונט עקסעפט עניטינג דעט יו סעד, און נישט מיט די רבנים האבן מיר אונז צובראכן די חזיריי וואס מען וואטשט היינט אויף די קינדער, נאר מען האט עס צובראכן מיט מיין שארפקייט און מיט מיין ארויסגיין קעגן די אלע עבירות. צי דאס הייסט אז מען איז געגאנגען צו די גאווערמענט, צי דאס הייסט אז מען האט איינגעפירט אז ס'זאל זיין א סירקוט טעלעוויזשן, די אלע זאכן האב איך געמאכט, אונז ארבעטן מיר יעדן טאג. עניוועי, סאו. דאס איז איינער וואס ער נעמט זיך אן פאר די חזירים, אה, טאמער טאטשט ער קינדער דעמאלטס האלט ער מיט מיר, טאמער טאטשט ער עלטערע, איז דארף מען אים געבן א טשענס איך זאל נאך גאר ווערן זיין ווארענער. יעצט קומט אברהמעלע גאלדשטיין און נעמט זיך אן פאר מיר, ברוך השם. נעווער עווער אין א מיליאן יערס שוד א איד דזשאסטיפיי וואן איוויל אווער אנאדער, מאלעסטעישאן איז א סיריעס קריים, ענד טו גאו אוט

ענד איט שוד נאט בי דזשאסטיפייד, דער איז דיס איוויל ענד דער איז דעט איוויל, ענד ווי העוו טו ספיעק וואן לענגווידזש ביקאויז דער איז אנלי וואן טרוט.
דא ענפערט צוריק א געוועזענער ידיד, קען זיין ער איז שוין אויס ידיד יעצט, דא ענפערט ער צוריק פאר ר' אברהם גאלדשטיין.
נאובאדי איז דזשאסטיפייאינג עניטינג, דיס איז לייק א בלו קאלער קריים, דער איז א ווייט קאלער קריים, איטס טו דיפרענט טינגס, ווען

אווער היער איטס נאט רציחה, איטס האו קאוד יו נאט ליוו אפ טו יור סטענדערד, האו קאוד יו נאט, דאונט באנדל דעם אפ אין וואן באטל, יו קענט דו דעט, די תורה דאזענט אלאו דעט, די תורה דאזענט אלאו דעט. קודם כל אברהמעלע איך זע דו ווערסט שוין א מענטש, דו האסט דיך אויסגעשארפט, דו האסט שוין געזעסן אויף אונזערע וואטסאפס, דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, דאס איז א קריים פאר גאנץ כלל ישראל, ס'איז א קריים פאר יעדן איד וואס גייט מיט א בארד, ס'איז א קריים פאר אלעם. כ'האב דיר שוין אמאל מסביר געווען, כ'האב געליינט א בוק, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, אין די בוק איז געשטאנען אז היטלער איז געווען א שונא ישראל ווייל זיין מאמע איז געווען א דינסט ביי א רייכן איד אין דייטשלאנד, און וואס איז געווען איז אז דער רייכער איד האט מיט איר געוואוינט אויכעט, און זי איז געווארן שוואנגער, צי א זון פון דעם רייכן איד האט געוואוינט, איך געדענק שוין נישט פונקטליך, אבער דו ווייסט היסטערי גאנץ גוט, איז געגאנגען דער איד, זי האט אים געזאגט האלט אויס דאס קינד עפעס טוה אהער און אהין, ער זאגט פיין העסט אוועקמופן פון דא און איך וועל מאכן א שווייג און איך וועל דיר געבן ווי מען זאגט געלט, סאו האט זי אוועקגעמופט פון דארטן און דער איד האט נישט געגעבן גארנישט, מיט אן עושר קען מען זיך נישט שלאגן האט זי אריינגעברענגט אין דעם שנאה, אזוי אזוי דערציילן די וועלט, איך האב געליינט א בוק וועגן דעם. איז וויל איך דיר זאגן, דאס מאכט א שלעכטן שם פאר יעדן. נאכדעם, איך פלעג אמאל נישט ארויפלייגן די זאכן, איך פלעג אנגענעמען אנהייבן יא ארויפצולייגן, בין איך געוואויר געווארן אז די פרויען דאנקען מיר. ס'איז געווען יעצט אין אומאן א מעשה, א אינגערמאן איז געפארן צום הייליגן רעבן ראש השנה, און פארטאגס האט ער געטראפן דארטן א זונה וואס זי האט שוין אפגעטרענט מיט א האלבע חסידים דארטן, און זי האט שוין נישט געהאט קיין גומיס, האט ער געזאגט, אייל טעיק א טשענס, און ער האט גענומען א טשענס און ער האט באקומען איינע פון די סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס. און ער קאלט מיך אפ וואסערע מין דאקטער ער דארף ניצן, און ער האט געהאט גאנעריע אדער סיפיליס, כ'דענק שוין נישט אויך נישט, ס'פלעגט אים ארויסרינען אזוי ווי קרי די גאנצע צייט, האב איך אים געזאגט גיי צו עני דאקטער קען דיר געבן א מעדיקעישן, ענטעביאטיקס. בקיצור נאכדעם זאג איך אים דו ביסט אבער מחיוב מודיע צו זיין דיין פרוי ווייל זי גייט באקומען די קראנקהייט און וועסט עס איבערגעבן פאר אלע דיינע קינדער, זאגט ער וואס על פי הלכה מוז איך איר זאגן, זאג איך דו מוזט נישט ווייל איך האב דיין טעלעפאון איך גיי איר אפקאלן, טראסט מי, סאו העלפ מי גאד איך קאל זי אפ בלי נדר. דעטס אלל. דער העז טו בי א סערטען, ביי אונז אויף שמשית האט מען אונז נישט אויסגעלערנט אז מען טאר נישט שטופן א מיידל און מען טאר נישט שטופן אין א מחילה, מען האט אונז נישט אויסגעלערנט גארנישט אז דו האסט יא געשטופט וויאזוי דו זאלסט שטופן און טאמער דו ביסט קראנק געווארן צו וועלכן דאקטער דו זאלסט גיין און וואס דו זאלסט זאגן פאר דיין ווייב מיט די קינדער. סאו דעטס וועיר איט קאמס אין, דיס האול סטופידיטי ענד נאיוועטיוועטי, צו זיין נאיוו, האט אונז געברענגט זייער טיף דאון, סאו וויר גאנא פייט פאר דיס, און איך דאנק דיר זייער אז דו האלטסט אנדערש, איך האב נישט קיין פראבלעם. ביז יעצט זעמער געווען גוטע פרענדס, איך האף אז דאס שטערט נישט צו אונזער פרענדס און צו צו מיין מלחמה קעגן טאטשן קינדער, באט ליסען, איט העז טו זשאסט בי העז טו בי ספאוקען אבאוט. כ'וויל נישט צופיל אויפהאלטן, איך האב אייך שוין לאנג פארציילט א מעשה אז כ'האב געהאט אזאנס אין ענגלאנד, כ'בין געווען, א מאן און א פרוי האט זיך געקריגט, סוף איז אויסגעקומען, ס'איז דא דארטן אין ענגלאנד איז דא דארטן עפעס אזא זאך וואס הייסט אולד ראומען בעט האוז, ער פלעגט זיך דארט דרייען, געווארן קראנק, ער האט איר איבערגעגעבן די קראנקייט, כ'דענק נישט וועלכע טרענסמיטעד דיזיז ער האט געהאט.

זאל ער זיך אנטוהן א שייטל און זאל זיך אפשניידן די בארד און פאות, און אזוי זאל ער גיין, מאכט ער כאטש נישט קיין חילול השם. דאס איז וואס די גמרא זאגט, ילך שאין מכירין, אז דו קומסט מיט א לאנגע בארד זעהט מען דאך דו ביסט א איד. עניוועי, איך האף אז יעדער וועט מיך פארשטיין. יעצט איז אזוי, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט חיים כהן, איז מיט א לאנגע צייט צוריק איז געווען אין צייטונג אז ער האט מאנס געווען א מיידל פון דרײַצן יאהר, און ער איז געווען גענוג סוקסעספול אז ער זאל זיך ארויסדרייען און ער זאל אנטלויפן, און ער איז אוועקגעלאפן אויף קענעדע, און יעצט האט די מדינה אים אהיימגעברענגט און מען האט אים אריינגעלייגט דא אין דזשעיל אפאר יאר צוריק, כ'האב אים געהאט אויף מיין האטליין, בקיצור ארבעט מיט קענעדע אז מען זאל אים כאפן, און מען האט אים געכאפט און מען האט אים צוריקגעברענגט דא אויף ארץ ישראל, און ער איז דורכגעגאנגען א גאנצן משפט, און. וואס איז געווען דער סוף? סוף איז געווען אז מ'האט אים דא געגעבן אסאך יארן צו זיצן. יעצט הייבן זיך אן די נייע חברה און מ'גייט און מ'מאכט אפיעלס אז ס'איז דא חיים כהן וואס ער זיצט אין תפיסה. איז נעבעך אומשולדיג? איך האלט אויך אז ער איז אומשולדיג. ער איז א משוגענער. פאר דעם געלט וואס ס'גייט אים קאסטן האט ער דאך געקענט כאפן זיבעצן זונות אין תל אביב יעדע נאכט. וואס גייסטו טשעפען מיט מענטשן? נאר אזוי ארבעט עס. יעצט וויל איך דער עולם זאל אויסהערן וואס דא גייט פאר, אז מען רעיזט געלט פאר אים. יעצט דער סוף איז געווען מ'האט דעם חיים כהן צוריק געברענגט, ער איז אנטלאפן אויף קענעדע, מען האט אים צוריק געברענגט, און מען האט אים איינגעזעצט דא, און ער איז דורך א משפט, און שוין. קומען ווידער די עסקנים, די גוט מאכערס, הערטס אויס.

נאכאמאל פדיון שבויים און נאכאמאל פדיון שבויים דיס גארבידזש העז טו סטאפ וואנס ענד פאר אלל אונז קען מען נישט אונז ברעכן מיר אונטער יעצט איז דא אזוי איך האב ענק דערציילט איצעלע פימפ האט אן איידעם וואס בזיווג שני האט ער גענומען איצעלע פימפס טאכטער יעצט דער מענטש הייסט נישט מער און נישט ווייניגער ווי לעווין ער איז דער מנשה לעווין דער רויטער דער וואס. פלעגט מיר אלס נאכשרייען אין די גאס, און דער טמא'נער איצא איז, איינמאל בין איך געשטאנען פראנט פון וויזשניצער בית מדרש, דער טמא'נער איצא האט געהייסן זיין איידעם זאל ארויסקומען און ער זאל שרייען אויף מיר, נעמט זיך שרייען און שרייען, משוגענע בהמה דו, ווער ביסטו, וואס ביסטו? עניוועי, יעצט ווערט מען געוואויר אז ער האט אפגע'גנב'עט דריי מיליאן דאלאר, אזוי הייסט עס, האט ער אפגע'גנב'עט פון ארעמע יונגעלייט פון וויזשניץ, פלעגט זיך לאזן קאסטן פאר די רעבעס, און ער פלעגט שנאדערן גרויס געלט, און ער האט בא'גנב'עט מענטשן. איז דא א איד יואל ליסאר אזוי האב איך געהערט, האט אים אויך באגנב'עט מיט גרויס געלט, איז ער אריין געגאנגען צו יצחק יוחנן און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן דאס אלעס וואס ער האט דיר געהאלפן חתונה מאכן און ער האט דיר געהאלפן מיט די האמפער טראמפערס מיט די אלע זאכן דאס איז געלט וואס ער האט געגנב'עט פון ארעמע מענטשן, אין מיין משפחה איז אויך דא מענטשן וואס האבן אים געטראסט געלט. נאר איך האב א קאזין שלום ראזנבערג וואס איז א פארמעגליכער מענטש, פון אים האט ער נישט געקענט באקומען געלט, ווייל ווען מען האט געזאגט דעם נאמען נחום ראזנבערג אין פראנט פון דעם מנשה לעווין האט ער געשריגן ימח שמו וזכרו. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? אז מען באגנב'עט א גאנצע שטאט פון ארעמע מענטשן, דאס איז גארנישט. נאר נחום ראזנבערג האט געהאט א פראבלעם ווייל אפאר בהמות רבנים נואפים האבן מיך געוואלט אונטערברענגען. יעצט איז דא נאך א זאך, כ'האב געהאט אויפן האטליין פאריגע וואך און פאר צוויי וואכן דעם לעזער דוד כץ, ס'דא איינער הייסט לעזער דוד ניימאן, ער דרייט זיך דארטן אין וויזשניץ אין די ישיבה אין גיבערס, און ער דרייט זיך דארטן אין דעם אוצר הספרים, און ער רעדט דארטן, ער פאליטיזירט, און ער טרינקט אביסל קאווע. איז געגאנגען דער גרויסער נואף לעזער דוד כץ און ער האט געזאגט פאר דעם ער הייסט דער שרף, ר' מאטל האט איין זון וואס איז טויט משוגע ער הייסט דער שרף, ער איז דער רב אין גיבערס, ער הייסט מענדל, עניוועי איז דער שרף האט געהייסן פאר לעזער דוד כץ ער זאל ארויסווארפן דעם לעזער דוד ניימאן ער וויל אים נישט האבן דארט, יעצט כ'האב געוואלט וויסן ווער איז דער משוגענער איז עס לעזער דוד כץ צו קען זיין ס'איז גאר דער רבי, דעם רבי'נס זון, א משוגע ווי א בארג. זאגן אז די רבי אין די יונגע יארן איז אזוי משוגע געווען פונקט ווי ער הייסט ארויסווארפן מענטשן ווי ער האט געהייסן אראפגיין דעם סערעטער רבי'ן פון אינמיטן א דרשה מוחה געווען נו דאס איז די קנאה עניוועי איך האב געוואלט וויסן לעיזער דוד כץ די האסט דאך א פראבלעם מיט לעיזער דוד ניימאן אז ער פאליטיזירט אין אוצר ער איז דאך אבער נישט געגאנגען צו די שיקסע נעמען אביסל סעקס פון איר און דאס זעמיר אונז אזא פארשטינקענע פאר. פוילטע שקרניש'דיגע קהילה, דעטס אלל ווי אר, נאטינג מאר דען דעט. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן אז כבוד קדושת האדמור מוויזשניץ מאנסי האט ארויסגעגעבן א בריוו, און דאס איז מעורר צו זיין אז די אנליין קעמפעינס אויפן אינטערנעט, ס'איז דא למשל ס'איז געווען אן אנליין קעמפעין פון דושינסקי, וואס ווילן זיי? אז. זיי ווילן זעהן אז ס'זאל נישט זיין די אלע טרייפענע טעכנעלאגיע, און די גאנצע געלט וואס זיי האבן גערעיזט איז געווען דורך די טרייפענע טעכנעלאגיע. יעצט, ער שרייבט דא אזוי, איך וויל זאגן און מעורר זיין אז כ'האב געהאט אסאך עגמת נפש, מן הסתם, מיין ברודער כבוד קדושת אדמור שליטא מבית שמש האט אויך געהאט אסאך צער פון דעם וואס די עסקנים האבן ארויפגעלייגט, אויפן וועבסייט די טמא'נע כלי און מ'האט גערעיזט געלט. בקיצור, יעצט אז מ'האט דאך שוין ממילא געמאכט דאס געלט האט מען דאך שוין אינדרערט און מ'זאגט יעדן איינעם, הייבט ער אן אזוי פון היינט אן און ווייטער, מ'איז זיך מקבל אז ס'וועט נישט צוקומען צו אזא מצב. פארשטייסט די חיה רעה די? זאג, אז דו וועסט טאטשן עליע פראנצויז וועט יא נאכאמאל צוקומען אזא מצב צו אז דו וועסט טאטשן דארט די אלע אנדערע וואס זייערע נעמען הייבן זיך אן מיט פי? וועט צוקומען די שייגעץ טמא די. זאג מיר וואס האסטו געהאט אויף ארויסצושרייבן א בריוו אויף נחום ראזנבערג ווער האסטו געמיינט די ביסט די שטאטס רב האסט געמיינט די ביסט די שטאטס רב די האסט א רעכט ארויסצושרייבן אויף מענטשן בריוון די האסט נישט קיין רעכט דאס צו טוהן נאר האסט געמיינט אז נחום ראזנבערג וועט זיך באהאלטן פאר דיר נא נא נא. נחום ראזנבערג גייט דיך רוידעפן עד רדתה. דו ביסט א שייגעץ טמא דו האסט מכשיל געווען קינדער נאך בחורים נאך ווען דיין טאטע האט געהאט די ישיבה אין פיליס טערעס דו ביסט א חזר א מנוול געווען אלע יארן און קום מיר נישט ארויס יעצט די טמא'נע כלי און ווער ס'האט געשי געלט מ'האט געשאפט צוויי מיליאן דאלער צו וויפיל יעצט וואלט מען נישט געטארט נוצן די טמא'נע כלי. נאכדעם וואס דו האסט שוין אפגעטרענט א זונה צו דו האסט אריינגעשטופט אין א וויזשניצער בחור דיין פיפיק און דו האסט אנגעכאפט א פרוי וואס האט געגעבן צו זייגן וואס דו ביסט געגאנגען באקוקן די קינדער וועגן מל'ה זיין אים האסטו זי אנגעכאפט בהוד אפי' נאכדעם וועסטו זאגן אה ניין איך האב נישט געטארט טאקע ס'טוט מיר לייד לאז אפ דו ביסט א רשע און א שייגעץ און דו ביסט א האגער דעטס אלל וואט יו אר ביסט א האגער.

ביים באס סטאפ און שקצים האבן איר געשטאכן. ס'איז דא חילוקי דעות וואס דער סוף איז מיט איר און אין וואסערע מצב זי האלט. פראבלעם אז פאר פערפס אסאלטעד א בחור ביי בעדפארד עוועניו און טעילאר סטריט הצלה אן די סין נאו סיריעס אינדזשוריס שומרים און פאליס דעפארטמענט אן די סין סוירטשינג פאר די פאר פערפס. דעט פלעד. כ'האב געוואלט וויסן וואס איז דאס אנדערש וואס מ'האט געטוהן צו מיר? וואס ווערט יעדער אזוי משוגעת? האט מען געכאפט א בחור מ'האט אים עפעס געטוהן? פאר מיר האט מען יא געמעגט טוהן אלעס, יעדע קאר האט געמאכט ווי זיי פארן מיך איבער, און מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, סאו וואס וואטס די ביג דיעל? כ'האב ענק געלאזט א קללה מיט נישט קענען מער דארטן וואוינען, וואטשן צו וואס האט עטס געמיינט? אה ניין ניין, סאו עטס מעגטס טוהן מיט יעדן וואס עטס ווילטס? דעם קלויזנבורגער האט מען געמעגט ארויסווארפן פון וויליאמסבורג? אלע אנדערע ערליכע אידן האט מען געמעגט ארויסווארפן? וועכטער האט מען געמעגט ארויסווארפן? יעדן וועם מ'האט ארויסגעווארפן איז נתעלה געווארן צו עפעס העכערס ווי ער איז געווען, ווייל אין סאטמאר איז יעדער אין די באקס, פינף איי קיו, ווער ס'האט זעקס מוז ער ארויסגיין, ס'איז א ביטערע שאנד, עניוועי איך האב הנאה, זאל מען ענק אלע דארטן אזאלעכע מכות געבן ביז עטס וועט נישט קענען דארט וואוינען. עטס ענק אויפהייבן די זעקעלע. ווייל דאס האט עטץ געטוהן צו יעדן, און דאס גייט ענק דער אייבערשטער יעצט צוריק. טוהן. כ'האב געוואלט זאגן אז דא ברוך השם איז די מקווה אויסגעקומען זייער גוט, אז ס'איז דא געלט, איך האב אים געזאגט, יעדער באוואונדערט עס ווי שיין ס'איז, זאג איך אים, און ווען איך האב עופר'ס געלט, און ער האט מיין שכל, האמיר געמאכט אינאיינעם די שענסטע מקווה. ס'איז געווען דא נעכטן פרויען, זיי האבן איבערגעלאזט בריוון, אזאלכע שיינע בריוון, איטס אנבעליוועבל, און זייער שיין, און דער עולם האט שטארק הנאה, ס'האט אויפגעלעבט די גאנצע געגנט דא. ס'דא דא עטליכע גרויסע ליטווישע רבנים, מ'ווייסט נישט ס'איז נישט די פארקאקטע פארדרעקטע בהמות איצעלע, פימפ האט געשריבן, ימפ האט געשריבן, ווען זיי האבן אנגעהויבן צו ארבעטן זענען זיי אלע געקומען, ווען איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן אויף די מקווה איז יעדער געקומען, יעדער האט געוואלט זעהן ווער איך בין און וואס איך קען, זיי האבן מיט מיר גערעדט אין הלכות מקוואות, איך האב זיי געזאגט הלכות ריבית קען איך נישט, אבער אין מקוואות קענט עטץ רעדן מיט מיר, און האמיר גערעדט און זענען זייער נתפעל געווארן, יעצט. דארף מען דאך עס אנהייבן צו נוצן, מען נוצט דאך עס, איז פרעגן די אינגעלייט זייערע ראשי ישיבות מיט רביים צו זאלן עס נוצן, האבן זיי אלע געזאגט אזוי, אלס'ן בויען קענט עטס עס זיכער נוצן, אלס'ן תחזוקה, אזוי ווי מען האלט עס אויס, וויאזוי ס'ווערט גענומען קער, ווילן זיי אריבער קומען צו די רבנים דא און פרעגן, אנטשולדיגט אונז ווילן מיר וויסן וויאזוי, ווער טריקנט אויס, און איך בין שוין דא אפאר טעג, איך בין שוין דא, איך טו שוין גארנישט דא. איך טו נאר אויף אזוין פיל אז טאמער ענק האט דא עפעס א שאלה עפעס אהער אהין בין איך דא ווי מ'זאגט אויף צו פסק'ען אויף די מקווה איז דא אין ארץ ישראל איך האב אריין געלייגט דא נישט קיין אויל בורנער ווייל ס'איז אין א נידריגן טאל און כ'האב נישט געוואלט מ'זאל אנהייבן אז מ'זאל ברענגען די גאז קען זיך דערשטיקן טאמער איז א הייסער טאג איז דאס א זאך ס'הייסט א היט עקסטשעינדזשער וואס דאס טוט איז. אז דאס הייצט זיך א גאנצן טאג, ס'איז אזא דייטשע טעכניק, ס'הייצט זיך א גאנצן טאג, און ס'מאכט אז דו שטעלסט עס אן אז די מקווה זאל זיין למשל א געוויסע טעמפרעטשור, אונז האבן מיר עס אפגעשטעלט אויף אַכט און דרײַסיק, נײַן און דרײַסיק, ווייל איך האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא א שיטת רש"י אז וואסער וואס ס'ווערט הייסער ווי יד סולדת קען מען נישט נוצן, ס'פארלירט דעם שם מים. דא א שיטת רש"י אז ס'פארלירט אינגאנצן דעם נאמען וואסער, מסכת חולין דף. ק"ו עמוד ב' דער משנה ברורה ברענגט עס צו וועגן נטילת ידיים, און די אנדערע אחרונים נוצן דאס אז כל שכן נאך ביי מקווה אז לויט רש"י איז נישט קיין וואסער אפילו עס האט השקה איז נישט קיין וואסער, איז למעשה איז די מאשין ווערט איינגעשטעלט פונקטליך און אזוי ווי מען האט עס איינגעשטעלט אזוי בלייבט עס און ס'איז זייער א פיינע מאשין, די גוטסקייט דערפון איז אז. דו קענסט האבן וויפיל וואסער ס'זאל רינען די גאנצע צייט און ס'וועט אייביג זיין גענוג ווארעם וואסער, דארפסט נישט האבן צען גרויסע טענקס. איז דאס, די אלע זאכן דארף איך נאך קוקן צו ס'ארבעט פונקטליך, דאס אלעס וואס איך בין דורך. יעצט אזוי, האב איך זיי געזאגט אז מ'זאל ביינאכט אנפילן די מקוה, נו, און ווען די לעצטע פרוי גייט אוועק, איז לאמיר זאגן איך ווייס אכט א ניין א ביינאכט, זאל מען ארויסנעמען ביידע מקווה'ס און מען זאל זיי טוישן, וואס דאס געשעהט איז אז טאמער איז דא א פראבלעם מיטן היט עקסטשעינדזשער אבער ס'איז עפעס אן אנדערע פראבלעם איז אינדערפרי אז דו זעהסט ס'איז דא א פראבלעם קענסטו עס נאך פאררעכטן, וויאזוי איז אז דו הייבסט אן צען אזייגערס אנצופילן און ס'ווערט א פראבלעם, וואס גייסטו דעמאלטס טון? און מ'האט עס אנגענומען סבר וקיבל. קיצור. געקומען דא נעכטן די רבנים פון די שכונה פון די געגנט, און זיי ווילן זעהן וויאזוי מען טריקנט אויס די מקווה, איך האב אזוי געלאכט, כ'האב אזא הנאה, איך זאג ענק דעם אמת, איז זיי ווילן זעהן פונקטליך וויאזוי, איז די רבנים דא וואס איך האב זיי אויסגעלערנט, איך טוה גארנישט, איך בין רעטייערט, איך בין אויף פענסיע, האבן זיי גענומען א פיינעם פרישן האנטוך א מחיה געווען, און זיי האבן גענומען א ספאנדזש, דארט וואו ס'איז דא אביסל א אינדענטעישן אין די מקווה, אז דארט בלייבט סטאק די וואסער איז איך האב געמאכט דירעקט אן אינדענטעישן, דאס האב איך דירעקט געמאכט ס'זאל נישט קענען אריינגיין קיין ג' לוגין, אפילו חס ושלום מען וואלט פארגעסן מען וואלט עס נישט אויסגעטריקנט איז אויך נישט עק וועלט ווייל קיין ג' לוגין בתחילה איז נישט געווען, ס'איז א שיטת ר' אליעזר פון די משנה אז אפילו א רביעית בתחילה אבער אונז פסק'ען מיר נישט אזוי למעשה איז. למעשה האבן זיי געוואלט זעהן וויאזוי מען טריקענט אויס, יעצט אזוי ווי איך האב דאך א היט עקסטשעינדזשער, איז די היץ, עס קומט ארויס די היץ פונעם סטיעם און ס'מאכט אלעס ווארעם, זענען אזוי צופרידן געווען די רבנים, זיי זענען ארויס ממש אימפרעסד וויאזוי שיין ס'ווערט אויסגעטריקנט מיט קוים מיט א ספאנדזש די ביסל וואסער וואס ס'בלייבט איבער אין די אינדענטעישאן, און נאכדעם האט מען עס געטוהן מיט א. האנטוך, א זויבערע טרוקענע האנטוך, מען וואשט עס נאכדעם אויס. האבן זיי געזאגט, יא, יעצט קענסטו עס רואיג נוצן, ווייל זיי זעען דאך אז דער רב דא איז אן ערנסטער מענטש, מען האט צוגענומען איינעם וואס דער מענטש איז איז איז אויכעט א רב, ער נישט ער איז נישט אזא גרויסע רב ווי יענער רב, יענער רב האט מיטגעמאכט זיבן יאר טרעינינג, מ'פארהערט זיך אלעס, ער האלט נאך אינמיטן, ער האלט ביי פערדן יאר צו וויפיל, אבער. קיין עין הרע ס'גייט א מחיה און דער עולם איז צופרידן, אבער ס'האט מיר אזוי געפאלן ווען איך האב געזאגט דעם רב אז דא טוישט מען צענע ביינאכט די וואסער, האט ער געזאגט אויב אזוי וויל ער דא זיין, כ'האב נישט געגלייבט און ער איז געקומען מיט נאך איינעם און האט געזאגט גייטס טוטס וואס עטס דארפטס, ווייל ווען איינער קוקט ווערט דאך אביסל אנדערש, הלוואי שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם, איז במילא האט ער געזאגט טוטס ווי אזוי עטס טוטס אייביג, איך וויל זען. און אזוי ווי ער האט געזעהן איז אזוי צופרידן געווען, ער האט געזעהן אז דאס איז, מען טוט עס אזוי די גאנצע צייט, ס'איז נישט אויף יעצט געמאכט נאר אזוי, איז ער געווען זייער צופרידן, און שוין, און אזוי האט זיך אנגעהויבן א נייע מאוומענט, א נייע קהילה, איך וועל זאגן די אמת, איך האב געמאכט אמאל א מקוה, איך וויל נישט זאגן וואו ווייל ס'איז נישט איינגענעם צו רעדן, אין א קהילה פאר א ספרדישן איד, א בית מדרש אלעס, איז דעם בית מדרש האט ער געבויעט פאר זיין טאטע. זיין טאטע מראקא איז געווען זייער א חשובע רב, און ער איז געקומען דא אויף אמעריקע, איז לא נחשב ולא כלום, דו פארשטייסט דאך אליין קען נישט קיין שפראך גארנישט, איז ער געגאנגען האט געבויעט פארן טאטן א שול פאר צוויי דריי מיליאן דאלער אין א שטאט, זייער שיין דארט, נאכדעם האט ער מיך גערופן אז איך זאל אים מאכן די מקווה, איך האב נישט געהאט קיין חשק ווייל ס'איז א פרייוועט מענטש, ער אונט עס, ער איז א ספרדי, איך ווייס נישט צו היינט איז ער ווארעם מארגן וועט ער זיין קאלט, קענסט דאך די משוגעים. שוין, בקיצור, כ'בין געגאנגען, כ'האב עס אים אבער יא געבויט, ווייל ס'איז געווען מענטשן וואס ס'האבן געוואוינט דארט אין די קהילה, ס'איז געווען תלמידי חכמים, ס'איז געווען א רב אין די קהילה אויך, נישט דארטן, נאר אין די שטאט, און ער האט געזאגט, קענסט בויען, איך וועל זיין אן עומד על גביו איך וואטש. למעשה איז דארט געווען א רעפארם ראביי צו א קאנסערוואטיוו ראביי, און ער האט געהערט אז מ'בויעט א מקווה, האט ער געמעגט קומען זען, ער האט געוואלט זען מה מעשיה ומה טיבה, וואס דאס איז א מקווה, און ווער עס, איך בין דאך, איך בין עס, שוין, ענדליך איך האב. געטראפן, און ס'האט אים אזוי געפאלן וויאזוי איך האב מסביר געווען די אלע ענייני טומאה וטהרה, איך האב מסביר געווען אז דאס וואסער טוישט פון א גוי אויף א איד, און דאס וואסער טוישט פון א אישה נידה פון כרת אז ס'זאל זיין א עונה מיט אלע פיטשיווקעס, און ס'האט אים זעהר געפאלן, מיין שפראך האט אים געפאלן, בקיצור, ער האט געמאכט קאנעקשאנס מיטן רב דורך מיר פארשטייט זיך, און דאס איז אדער רעפארם אדער קאנסערוואטיוו, איך געדענק אפילו נישט, און ער האט געמאכט קאנעקשאנס, און ער האט געזאגט זיין קהילה אזוי, אונז האמיר דאך נישט מיט די אלע זאכן גארנישט, אונז זעמיר נישט אויפגעוואקסן אזוי, באט איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא אין אונזער שטאט א געלעגנהייט אז מ'זאל קענען נוצן די הייליגסטע זאך, טהרת ישראל. טאמער ווילט עטץ וועל מיר מאכן א קאנעקשן מיטן רב און ס'וועט זיין אין די עניינים וועט עס זיין ווי איין קהילה, דער עולם האט זיך אזוי ארויפגעשטעלט דערויף, דעי ווענט אנטו די בענדוועגאן אז זיי ווילן קומען, מ'איז געקומען מ'האט עס געמאכט שיין, אז ס'איז דא געלט מאכט מען שיינע מקווה'ס, און ס'איז געווארן א מאוומענט. כ'האב זיכער געהאלטן אז ס'וועט נישט זיין צופיל גוט און, און היינט די גאנצע, כ'ווייס נישט צו ס'איז קאנסערוואטיוו צו רעפארם, די גאנצע קהילה נוצט ביי אונז די מקווה. די מקווה וואס איך האב געבויעט נוצט יעדער איינער. דאס איז א מורא'דיגע געווינס. פארוואס? ווייל ווען דאס וואלט נישט געווען וואלטן צענדליגע פרויען נישט געהאט ווי.

ס'דא פרויען וואס זיי גייען ארויס און זיי זאגן איטס סאו ביוטיפול, ס'איז אזוי שיין, ס'איז אזוי געמאכט אלעס, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. איך וויל אויך ארויפלייגן א איד וואס אונז האמיר אים געטשעפעט על לא דבר אלע יארן, כ'ווייס נישט וואס האמיר אונז געהאט מיט דעם איד גראדע, ער איז דער לבאביטשער רבי. דער לבאביטשער רבי איז אויך געווען אנטי איזריעל, ער איז נישט געווען פראו איזריעל, אלע די אלע לבאביטשער רביס, די רביים, רבי יוסף יצחק, דער צמח צדק, די זענען אלע געווען אנטי אנטי ציוניזמוס, וועגן דעם איז דער לבאביטשער רבי קיינמאל נישט געפארן, ער האט געזאגט זיינע זאכן, ער קען דא מער אויפטון, שטותים. ער איז נישט געפארן ווייל אין ליבאוויטש איז מען געווען אנטי זייעניסט. מען האט דעם איד גערוידעפט פאר גארנישט. כ'געדענק איך האב געלערנט אין סאטמארע ישיבה אין סענדז סטריט די בחורים האבן אזוי נישט געקענט אפילו א פסוק חומש איך האב שטארק געארבעט מען זאל מעביר סדרה זיין האב איך געפרעגט איינעם זאג מיר ווי איז דער פסוק וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חיצים זאגט יענער וואס הייסט אין איכה נישט געכאפט ס'א פסוק אין חומש אין איכה וועט ער עס טרעפן זאג איך ווייסטו וואס טרעף עס מיר נאר ער מוז גיין יעצט זאל ער זוכן איכה נאר מען זאגט איינער ניין אין איכה נישט אין קינות אויף תשעה באב האט דעם איד גע אומזינסט און אים נישט האט מען דעם איד מצער יעצט קומט דאך ארויס אז אין זיינע שיחות וואס ער האט געפירט מיט זיין עולם האט ער דאך נישט אויסגעלאזט א דבר קטן און א דבר גדול פון קיין שום זאך וואס גייט פאר אין די וועלט איך וויל ענק ארויף לייגן א שטיקל ס'דוירט זיבן מינוט וואס די ליבאוויטשע רבי רעדט דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מאוומענט פון געי לעסביענס, הערט אויס א שיינע זאך, א דרשה וואס די ליובאוויטשער רבי זאגט. דאס איז כמדובר לעיל ס'איז מענטשן וואס מען זעט בפועל וואס זיי זענען געבארן געווארן מיט די תכונת הנפש פון גנב'נען ביי א צווייטן, מענטשן וואס זיי זענען געבארן געווארן מיט די תכונה פון רייסן אייגענע האר פון קאפ, און די טענה איז אז וויבאלד ער איז אויסגעוואקסן מיט אט דער תכונה און מאיזה סיבה שתהיה האט דאס ניט מתקן געווען א סיבה וואס תלויה בו אינה תלויה בו קיין נפקא מינה ניט, אבער האט עס ניט מתקן געווען מאכט עס ניט פון א דבר המזיק א דבר המתקן, און מאכט ניט פון א דבר הרע בתכלית היפך יישובו של כל העולם כולו. על אחת כמה וכמה אז מ'וועט צוגעבן א מציאות און א מעגליכקייט אז זיי זאלן פארנעמען אן ארט וואס מ'וועט זיך מוזן מיט זיי רעכענען במילא וועט מען זיך מוזן אויכעט רעכענען מיט זייערע חסרונות כל זמן זיי וועלן ניט מתקן זיין דעם חסרון און וואס דאס איז א חסרון לכל לראש פאר זיי אליין. און מען שטעלט זיי אוועק אין אזא מין מעמד ומצב אז מען מוז זיי אפגעבן כבוד, במילא היט מען זיך אויס מיט א ווארט שלא לפגוע בכבודם, דאס איז נישט א פגיעה בכבודם, דאס איז א ענין וואס א מענטש איז נישט געזונט מיט א סיבה שאינה תלויה בו, און מען דארף אים העלפן אויסגעהיילט ווערן דערפון,

וואס דערפאר דארף מען אננעמען אמצעים מיוחדים אים מציל זיין פון דער חולאת וואס טוט אים אן צרות, און דאס וואס מצד סיבות שאינן מובנות כלל האט מען זיך פארנומען אויף א קרומע וועג און מען האט ניט ארויסגעשטעלט אט די טענה, איז נאך דא זמן אויף פארריכטן, ואדרבה יפה שעה אחת קודם, און מיט דער הקדמה כאמור לעיל וואס דאס איז ניט מער נישט ווי א פארשטעלן זיך, נאר טאקע איז דער אמת אזוי, ס'איז דא אזוינע בני אדם וואס מסיבה שאין שאין כאן המקום לדבר אודות זה, סא ווערן זיי געבארן מיט תכונות הנפש בלתי רצויות, צוזאמען ווירקט עס

און בשעת מ'וועט מדגיש זיין אט אט די נקודה, און ברענגען אט אט די דוגמאות האמורים לעיל, וואס באווייזן אז דאס איז נישט מ'וויל זיך עמיצן זידלען אדער עמיצן פארטשעפען, נאר אויסהיטנען פון א מעמד ומצב אז ער זאל זיין בפני עצמו און קענען טון מה שליבו חפץ, אט דערפאר וואס ער האט נישט אט דער וואס קען אים מונע זיין. וכיוצא בזה, איז דאס טובתו האמיתית, און ס'וועט דורכגיין א זמן הכי קצר, וועט ער אליין וואס לפי שעה האט מען דורכגעפירט אז מ'טאר אים נישט לאזן אליין און מ'טאר אים נישט צולאזן צו חינוך, דערפאר וואס דאס טויג נישט פאר אים בתור א מענטש טאר זיך נישט שטעלן אין א מעמד ומצב של ניסיון. בשעת ער האט צו טון מיט קליינע אויף וועלכע ער איז א מושל ושליט איז אט אט דעמאלט אפילו לפי רגע כאפט זיך אריין דער יצר הרע און ער איז אים מסביר אז מי יאמר לו מה תעשה וכיוצא בזה קען ער אפטון א ענין און מזיק זיין דעם צווייטן, און וואס ניט ווייניגער וויכטיק, מזיק זיין זיך, ווארום דאס בלייבט דערנאך א ענין וואס רישומו ניכר ביז וואנעט וועט האבן אויף דערויף השתדלות מיוחדה, וויבאלד אז ס'איז געווארן עבר און דערנאך האט מען אים געלאזט און ס'איז געווארן שנה ועל אחת כמה וכמה, ווען ס'איז געווארן א דריטן מאל, בפרט נאך אז מ'האט אים אריינגעשטעלט און מ'האט מכריז געווען בגלוי אז מ'טאר זיך דערמיט נישט טשעפען מצד סיבה מצד טעמים שאין כאן המקום נאכאמאל איבערחזר'ן זיי וויבאלד אז זיי זענען אינגאנצן היפך הטוב בפשטות ובגשמיות ובחומריות פון אט אט דעם מענטשן פון עם אדער איר וואס ער האט אט די תאוה. און אט דאס וואס לפי שעה איז ער אין דערויף ניט מודה, איז דאס נישט קיין טעם, אז וויבאלד אז ער איז אין דערויף ניט מודה, דערפאר מעג מען אים לאזן מזיק זיין זיך אליין, וכיוצא בזה, ווי מ'זעט אין יעדער ישוב וואס פירט זיך בדרכי צדק ובדרכי יושר, איז בשעת איינער גייט ארויף אויף א בריק און וויל זיך אראפווארפן, ובלשון הפשוט מאבד עצמו לדעת רחמנא ליצלן, רופט מען צוזאמען די גאנצע פאליציי פון די שטאט מיט די פייערלעשער מיט אלערליי דרכים ואופנים כדי אים צו מונע זיין ער זאל ניט מזיק זיין זיך אליין, און דערנאך אז ס'גייט דורך א שטיקל צייט האט מען דערנאך א הכרת תודה פון אים אליין, מה שאין כן אויב רחמנא ליצלן דער ענין פירט זיך ווי להיפך. דאס איז געווען א איד וואס אונז האמיר אים גערודפ'ט, און ער האט געזאגט דא אזא שיינע דרשה, נישט יעצט, גאוס בעק טווענטי יערס עגאו. מורא'דיג, נאר דער אמת איז, פון דא איז צו זעהן אז קיינער וואלט נישט געוויסט פון וואס מען רעדט ווען מען רעדט נישט פון א פופיק און א מחילה און מען רעדט נישט פון א קליטאריס און מען רעדט נישט פון א וועדזשיינע און פון דדים, קיינער נישט געוויסט. עס קען זיין סרול האגער האט געטאטשט א פרוי ווען ער איז געגאנגען קוקן דאס קינד צו וועגן די ברית, קען זיין ער האט איר געטאטשט בהוד יפיה, אפשר האט ער געמיינט אז דארטן מל'עט מען, כ'ווייס נישט, ער האט געמיינט אז מ'מל'עט די ווייב, די פרוי, במילא וויל איך ענק זאגן, און דא האט עטס א ראיה, דער מענטש האט געטאטשט אלע סאבדזשעקטס וואס איז דא, אלל, און שטעל דיר פאר, קענסט עס אויסהערן? מען דארף זיין א דזשיניעס און א נביא צו כאפן אז ער רעדט אז די געי חברה געבט מען זיי נאך חיזוק און מען זאגט יא, איטס א וועי אוו לייף, כ'האב עס דירעקט ארויפגעלייגט, ווייל כ'האב געוואלט עטס זאלטס ענק אויסלערנען וואס דאס הייסט רעדן אפן, שוין. יעדער זאל וויסן וואס ער דארף אלץ טוהן אויף די וועלט, און סקומט יעצט חמשה עשר בשבט, חמשה עשר בשבט איז זייער אינטערעסאנטער יום טוב, יעצט זענען אלע ביימער טרוקן זיי געבן נישט קיין פרוכט, מאכט מען א ברכה אויף פיירות, וואס עפעס מאכסט א ברכה אויף פיירות? אויף פיירות דארף מען מאכן א ברכה שבועות, די דין איז אז ביכורים איז ברענגט מען פון שבועות ביז סוכות. נאך סוכות ברענגט מען ביז חנוכה, אבער דעמאלטס איז מען שוין א מביא ואינו קורא, ווייל די עיקר פרייד איז ווען ס'וואקסט אן די שיינע פרוכטן, ס'איז דא וואס צו עסן, פון אויסגעטריקנטע ביימער האסטו גארנישט. וויל דיר אבער דער אייבערשטער ווייזן אז אין יעדן אויסגעטריקנטן בוים, אין יעדן פעגעט, אין יעדן געי, ליגט פיירות, דאס איז קינדער, ער דארף חתונה האבן, ער דארף ברענגען קינדער, מען דארף אים זאגן, אז ער איז ראנג און נישט זיי צו לאזן, נאר ביי אונז טאר מען דאך נישט רעדן פון דעם סאבדזשעקט, מאכן ניאוף מיט זנות און אראפברענגען קינדער פון וועג, דאס האט מען געמעגט, נאר מען טאר נישט רעדן ווייל עס קען געשען א מציאות אז פארשטייסט מ'עט הייסן א מנוול דר'ערדליגערס וואס איר זענט, דו ווייסט עיבי בעיבי שטיין איז א זון פון איינעם וואס האט מיך מבזה געווען ברבים פאר גארנישט. אויפן סאטמארע האטליין, דאס איז אן אפיציעלע זאך, קוק וואסערא פרייז ער באצאלט יעצט, און נאך א זאך, דער אייבי בעיבי שטיין איז די גרעסטע סכנה פאר אונזער עולם, פארוואס? ער חבר'ט זיך און חנפ'עט זיך צו זיינע אלטע חברים וואס ער האט זיך געקענט פון ישיבה, אמאל איז ער געגאנגען אויף רחובות אויפטוהן פאר זיינע משוגענע זאכן, היינט קומט ער צוריק צו די מענטשן וואס זענען זיינע חברים וואס האבן מיט אים געלערנט. און די חברה קענען אים און מחמת גרויס רחמנות און זיי קלערן אפשר איז אים עפעס ווי מען זאגט אים צוריק ברענגען אביסל, פאטאגראפירט ער זיך מיט זיי, און ער האט אלע חסידישע יונגעלייט און מידל עידזש, זיי ווילן אים נישט מרחק זיין, זיי טרייען אים צו העלפן אבער דערווייל שלעפט מען אריין דעם היימישן עולם אין דאס, דער מענדל שטיין זיין טאטע, דאס איז א באלוינונג, דער אייבערשטער באצאלט יעדן. לעשות כרצון איש ואיש, דער אייבערשטער באצאלט דיר, דו רשע מרושע וואס דו ביסט, גייט זאגן ברבים אז איך בין דער גרעסטער שייגעץ און איך ברענג אראפ די יוגנט, בשעת ווען יעדער מלמד און מגיד שיעור האט זיך נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך, בין איך גאר דער שולד געווארן פאר יעדן? עניוועי, עס קומט יעצט חמשה עשר בשבט, זאגט דיר דער אייבערשטער, ווילסט עפעס וויסן, זעסט אין דעם פעגעט, זעסט אין דעם געי, אין זיי ליגט אויכעט ניצוצים קדושים און מען דארף זיי ארויסנעמען. ס'איז יעצט געווען א חתונה, א געי חתונה, פון א היימיש קינד זי האט געוואוינט אין פלעטבוש און אין בארא פארק, צוויי אלטע משוגענע מוידן האבן חתונה, איינער שפילט די פימעיל פארט איינער די מעיל פארט, און מ'האט עס אין די גאנצע שטאט געזעהן, ס'איז אנבעליוועבל. עובדיה יוסף האט אן אייניקל, ער איז געווען דער גאון עולם וואס איז דא אין אונזער דור, נישט געווען נאך אזא גאון ווי ער, ער קען אלע אשכנזישע ספרים אויך, פאטאגרעפיק מעמארי, האט ער נעבעך אן אייניקל וואס ברבים איז ער געגאנגען און חתונה געהאט האט זיך געברענגט נאך צוויי הונדערט פערזאנען און זיי האבן חתונה געהאט און מורד געווען במלכות שמים איז דא איינער ווער ס'זאל קענען זאגן יעצט עפעס א ווארט? דאס איז עס איטס די הייעסט ענד די מאוסט ריספעקטעד פעמיליס וואס ס'איז דא און וואס גייסטו יעצט טון? נאר וואס, אונז זעמיר געווען ביזי מיט באלאוני מיט שטותים, ציונות איז אונזער פראבלעם, אונז זעמיר געווען ביזי אז דעיס נחום ראזענבערג ברענגט אראפ דעם איד פון וועג, עטס האטס נישט געוואלט פעיסן ריאליטי אז איינע פון פינף יונגלעך און איינע פון צען מיידלעך זענען געטאטשט געווארן ביי מלמדים. מחנכים, ביי משה עפשטיין אין מקווה, און נאך אזאלכע מענטשן, ביי ברוך מרדכי לעבאוויטש. יעצט, איינער האט אמאל געפרעגט אייבי בעיבי שטיינ'ס טאטן, פארוואס איז ער מצער נחום ראזענבערג? וואס האט אים נחום ראזענבערג געטון? האט ער אים גענטפערט, איך בין א בעל מחנך, איך ווייס וויאזוי אויפצוברענגען א דור. ער האט דאך נישט נאר זיינע קינדער אויפגעברענגט, ער איז דאך דער הויפט מחנך געווען דארטן אין סאטמאר אויף א געוויסע עידזש בחורים. פארשטייסט? דער חזר, ער ווייסט. וויאזוי אויפצוברענגען ער האט אויפגעברענגט אן אייבי בעיבי שטיין, נאכדעם האט איז אזוי בעיבי שטיינ'ס זיידע, דאס איז מאטל, מאטל איז געווען אין סאטמאר אמאל איינע פון די משגיחים, שפעטער האט ער געגרעדזשועט און ער איז געווארן דער הויפט אין מונקאטש, און דארט איז פארגעגאנגען די גרעסטע מאוס'ניס, ניין צענטל מאוס'ניס ארומקום אויף די וועלט, ניין איז געגאנגען אין מונקאטש, איז ממה נפשך האט מאטל געוויסט וואס דארט גייט פאר און ער האט מעלים עין געווען. איז ער דאך א רשע מרושע, האט ער נישט געוויסט? נו וויאזוי איז ער געווען א ראש ישיבה אין מונקאטש? דאס איז וואס דא גייט פאר, דאס איז מאטל איז דער זיידע פון אייבי בעבישטיין, און מענדל איז דער טאטע. יעצט, ס'ווערט גע'פסק'נט אז אפילו אויף ערקתא דמסאנא, ס'מיינט א שיך בענדל, מ'איז זיך מחיוב מוסר נפש צו זיין ווען ס'איז זמן השמד. יעצט אויב די גאווערמענט וויל צוויי זאכן פון אונז, איינס איז מ'זאל מקרב זיין די משכב זכור'ס, וואס דאס איז ביהרג ואל יעבור, און די אנדערע איז אז מען זאל לערנען אז ס'איז דא נאך א וועג פון בריאת העולם, און אז ס'איז דא נאך א וועג חתונה צו האבן. אויב די גאווערמענט האלט ביי די אלע זאכן, איז רחמנא לצלן אויף די גאווערמענט, און ס'איז רחמנא לצלן אויף אונז, און אונז זעמיר נישט מוחה, אונז זעמיר געווען ביזי, ציונות! דאס איז די גרעסטע פראבלעם אין אידישקייט, ציונות! וואס האקט עטס א טשייניק? ווי איז די ציונות אין דעם מען זאל נישט מוחה זיין אויף די זאכן? ס'איז נישט צום גלייבן יעצט, אונז מעג מיר דאך אלעס, ס'איז געווען א צייט וואס מ'האט געוואלט אריינקומען אין די פראדזשעקטס, ס'איז געווען עלטערע מענטשן, זיי זענען שוין געשטארבן, זיי האבן געהאט קינדער, די קינדער זענען שוין געווען מסודר מיט דירות, פאר די אייניקלעך האט מען געמאכט א נייעם פראגרעם, מ'איז געגאנגען זאגן פאר די גאווערמענט אז ס'האט חתונה געהאט א זכר מיט א זכר, וואס זיי מוזן דאך דאס אננעמען, און מ'האט געלעבט פון דעם זנות פראגרעם. דאס איז געווען די גרויסע גליק וואס מ'איז אריינגעקומען אין די פראדזשעקטס אריין, אין די דירות אין דעם הייליגן ווילאמסבורג, און נאכדעם איז געווען נאך א זאך אז די כוללים האבן געלעבט פון אזא זאך אז די פרויען האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט ליגעל, און זיי זענען געווען, זיי האבן געגעבן בירט אוט אוו וועדלאק, און וועגן דעם האט די גאווערמענט געגעבן גרויס געלט, עס איז געווען מאנסי די כולל מאטעלע מיט. באטעלע מיט די אלע חברה האבן געהאט דעם פראגרעם, זנות פראגרעם, איז ממש א שרעק וואס דא איז פארגעגאנגען, נאר וואס האט מען א פראבלעם געהאט אז אין ארץ ישראל איז געווען א בן גוריון מיט א אצ"ל לח"י מפא"ם מפא"י, איי רבותי איין שטיק בלאף אלעס, איז געווען אמאל א וויזשניצער ווייבל, איז געווען אמאל א ווייבל וואס איז געגאנגען דארטן מיט כריסה בין שיניה, זי האט שוין געהאט א גרויסן בויך, און איז געגאנגען מאכן מערידזש לייסענס, פרעגט זי דארט. און די איינגעשטעלטע די קלערק זאגט ביי ענק גייט אויך אזוי אוט אוו וועדלאק יו העוו בעיביס און דען יו גאו מעיק מערידזש לייסענס פארשטייסט דאס אלעס האט מען געמעגט דאס איז נישט געווען קיין פראבלעם אונז האמיר געהאט א דור שכולו זכאי נאר די ציונים האבן אנגעמאכט א חורבן אין די גאס זיי האבן געהארגעט משיח'ן זיי האבן ארויסגעשטעלט געשטופט ער זאל נישט קומען, יא אבער אונז מוזן נאך וויינען וואס אונז האבן רע געטוהן, יעצט יעדער האט געטוהן שלעכטס כולם סר יחדיו, זאך איז אבער דו ביסט געגאנגען יעדן אטאקירן און דאס איז די גרעסטער חורבן געווען, דו קענסט נישט אטאקירן יענעם ווען יענער קען דיר זאגן, זאגסט יענעם נעם ארויס די שפענדעלע, זאגט דיר יענער צוריק. די שפענדעל איז די פראבלעם? דיין גאנצער באלקן איז דאך דאס איז געווען די תקנת מריש, דיין באלקן איז גע'גנב'עט געווארן, בדין וואלט מען געדארפט צו צונעמען דאס גאנצע הויז, נאר וואס ס'איז דא א תקנת מריש אז מען געבט צוריק וויפיל ס'האט געקאסט, האסט ביי יענעם גע'גנב'עט האסט עס אריינגעבויעט ביי דיר דארפסט אים נאר באצאלן וויפיל ס'האט געקאסט. עניוועי, רבותי, איף יו עווער וואנט טו העוו א סטרעיט קאמיוניטי, ווען א אידישע טאכטער לייגט זיך אין בעט מיט איר מאן אראפצוברענגען קינדער אויף די וועלט, און זי וויל פון זיי זעהן נחת, שי'ס נאט היער דזשאסט טו פלעי סעקס וויט אר האזבענד, זאלסטו וויסן, האסט זיך נישט אויף וועם צו פארלאזן, ווייל די הנהלות מיט די ראשי ישיבות זענען די זעלבע חזירים, און מען מוז נעמען די לייצן פון חינוך אין די הענט אריין, און מען דארף לערנען אונזערע קינדער וואטס רייט פראם ראנג, און אפילו די גאווערמענט סטראשעט אז מען מוז אפגעבן כבוד, און טאמער נישט טוט מען איינזעצן צו כדומה, טאר מען זיך נישט לאזן, און מען דארף כאטש זיין הויז מציל זיין, די שטאט און די מדינה און די וועלט קענסטו נישט מציל זיין. דאס גייט דער אייבערשטער אראפמעקן פון סאסייעטי. וואטש און זי. ס'איז דא היינט גענוג באמבעס, סופערסאניק מיסלס, אונטערצוברענגען די וועלט אין ווייניגער ווי צען מינוט. ענד איטס גאנא העפן. פארוואס? היסטערי ריפיטס הימסעלף, דער זעלבער באשעפער וואס האט געברענגט א מבול, גייט ברענגען יעצט נאך א מבול. דער מהר"ל פון פראג איז מסביר אז א מבול של מים קען ער נישט ברענגען ווייל ער האט געשוואוירן. האבן דאך די חזירים זיך געפרייט, קוק אים, האמיר אריינגעכאפט דעם רבונו של עולם אין א שבועה אז ער גייט מער נישט טוהן אזא זאך. באט ליטל דיד דעי נאו אז דער רבונו של עולם איז סטיל אהעד אוו די געים, ווייל ער קען מאכן א מלחמה מיט אש. אזוי זאגט דער מהר"ל, דער מהר"ל זאגט. קומען אש מן השמים, וואס הייסט אש מן השמים? דער אייבערשטער וועט ווארפן פייער? ניין! אטאם באמבעס איז אש מן השמים, ס'ארבעט אויף אזא אופן וואס מען צודרייט דעם סיסטעם פון די בריאה און ס'ווערט באמבעס, סאו אונז דארף מיר זען צו ראטעווען אונזערע קינדער, כאטשיג איט לוקס לייק זענען אויסגעטריקענטע ביימער, ווייל ביי די שבועות, ביי טיים שבועות קאמס אראונד גייט מען האבן די שענסטע פירות פון זיי, מען גייט מאכן א שהחיינו אויף זיי, און יעדער זאל אינזין האבן צו סעיוון זיין פעמילי, מענטשן האבן מיך געקאלט ווען איך בין ארויס אין די מלחמה, וואס איז מיט מיין פעמילי פעמילי פעמילי, האב איך געזאגט אזוי, ווען איך טו עפעס ראנג טו איך אגענסט מיי פעמילי, טאמער טו איך רייט טו איך דעם רצון פונעם הייליגן באשעפער. און קוק ווי פיין מ'איז געפארן ברוך השם, ס'איז א ווארלד ווייד סעיוויער, מ'גייט דורך אביסל א באמפי ראוד און ס'דאך נארמאל, כ'האב זיך געזאגט משה רבינו דער רבן של ישראל ולא קם איש כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים, זאגט די גמרא אז משה רבינו האט חתונה געהאט מיט א גלח'ס א טאכטער, ארייט. זיי האבן זיך מגייר געווען אבער נאך אלץ געווען א גלח'ס א טאכטער, און ס'איז אים ארויסגעקומען גרשם. דער ערשטער רבי'שער גלח וואס ס'האט געווען איז געווען משה רבינו'ס זון. און אהרן הכהן האט חתונה געהאט מיט אלישבע בת עמינדב, איז וואס איז ארויסגעקומען פון אים? צדיקים און כהנים גדולים. א מענטש טוט פאר'ן אייבערשטן, סאמטיימס הי העז טו פעי ע פרייז, ווייל ווען נישט וואלט דאך יעדער געטון פאר'ן אייבערשטן. סאו דער איז ע פרייז דעט העז טו בי פעיד, מען דארף נישט ברוגז זיין ווייל אמאל איז באשערט געווען פאר א מענטש אנדערע צרות און דורך דעם וואס ער טוט פארן אייבערשטן דרייט עס אים דער אייבערשטער איבער אז ער זאל כאטש אויפטון גוטע זאכן, אז איינער זיצט אין שפיטאל קראנק דארטן מיט אן אקסידזשען טענק מיט אלע זאכן און ער קען גארנישט טון פארן אייבערשטן ווערט ער ריין זיין נשמה, באט ער טוט מיט דעם נישט אויף פאר די וועלט, אז ער וויל אויפטון פאר די וועלט, נישט ער וויל. דער אייבערשטער שיקט דיך יעדן איינעם צו, אז ער גייט אויפטון פאר די וועלט דארף ער וויסן, ס'איז דא א פרייז דעט איטס גאנא בי פעיד, יו העוו טו פעי די פרייז, ענד דריי דיך נישט ארויס דערפון, ביקאויס דאס איז דיין גאנצע גדלות און דיין גאנצן קומען אויף די וועלט, און איך זאג עס וועגן דעם ווייל מענטשן זאגן יא ווען נישט דו וואלסט דיך געשלאגן וואלסטו נישט באצאלט אזא פרייז, און מענטשן רעדן אפ שידוכים און אלעס, שוין צוביסלעך מען האט שוין א שידוך געטון, נאך א שידוך, נאך א שידוך, מען האט שוין מער צו מען נאט אי נאך צוויי שידוכים, און נאו וואט? און וואס איז יעצט? אז עס האט דיך אפגעפוסטעוועט דיין גאנץ לעבן ווייל דו האסט געלעבט פאר יענעם? דו קענסט נישט פליזן יענעם ביקאוס טו פליז פיפל יו העוו טו פליז עיט ביליאן פיפל און איי דאנט טינק יו קען דו דעט, סאו יו מייט עז וועל פליז דעם רבונו של עולם מיט דיר, מיט דיין שורש הנשמה. עס קומט אויס יעצט מיין מאמעס יארצייט, צוויי טאג נאך שבט, נאך חמשה עשר, זיבעצן טאג טוב שבט איז מיין מאמע אוועק, און דארף יעצט אין אמת'ן אהיים פארן, נעכטן קריג איך א טעלעפאן קאל, די מועצה דתית האט יעצט א שווערע מקווה, און זיי ווילן איך זאל עס קומען באקוקן, זאג איך אים פיין, איך האב שוין דא געענדיגט. איך בין נאר דא הרצאה, הרצאה, וויאזוי מ'רופט עס, טו טרעין אין, איך האב בעיסיקלי דא געענדיגט, איבערן טאג האב איך דא נישט וואס צו זוכן, נאר ביינאכט ווען מ'טוישט די וואסער נאכדעם וואס די פרויען נוצן עס, און כ'לאז אויך איבער איין מקווה, וואס דאס ריר איך נישט טאמער איז דא לעיט קאמערס, מ'קען באקומען א טעלעפאן קאל אינמיטן די נאכט מ'דארף עפענען די מקווה. ס'איז א נארמאלע זאך, א פרוי זי האט זיך געלייגט מיט איר מאן אין בעט, און פלוצלינג האט אנגעהויבן עפעס צו פילן ווייען, זי האט געמאכט א בדיקה, און בום! דער גאסט איז געקומען, דער אנוואנטעד גאסט איז געקומען, דער דם נידות. נו, און זי לויפט צום רב פרעגן א שאלה, און דער רב זאגט ס'איז הונדערט פראצענט גוט, צו נאר דו דארפסט נישט צוריק קומען אין מקווה, ווייל ס'מוז זיין וועמען צו פרעגן, און דאס געב איך אסאך קרעדיט פאר די ארץ ישראל'דיגע מורה הוראות, דא דא טווענטי פאר סעווען, ניין, טווענטי פאר סיקס איז דא ווי דו קענסט פרעגן שאלות אויף הלכות נידה. איך ווער מורא'דיג נתפעל וואסארא כוחות מען לייגט דא אריין, זיי זענען בכלל נישט ביזי מיט ציונות, אין פעקט זיי זענען ציונים איף יו וואנט קאל דעם דעט וועי, מען דארף אויף זיי זאגן ימח שמו, זיי גייען נישט מיט א ברייטן היט ווי זלמן לייב פילאפ וואס זיין פופיק איז אריין פונקטליך אין די מחילה פון זיין שוואגער וואס איז שפעטער געווארן זיין שוואגער לייביש טייטלבוים, סאו זלמן לייב האט סייעתא דשמיא, די חברה האבן נישט. סאו הערטס אויף מיט די באלאוניס, פארגעט איט. און אסאך מאל איז דא וואס די פרוי מוז צוריק קומען אין מקווה, זי האט געטראפן א רינגל וואס איז געווען זייער טייט, ס'איז א חציצה, נו וואס טוט מען יעצט צווייע פארטאגס, ביסט רעדי צו גיין מיטן מאן, איז עס אזא נסיון אז דו האסט נישט קיין השגה, טאמער איז אבער דא א מקווה וואס איז אפען, צו ס'איז דא א רב וואס וועט דיר עפענען די מקווה, ס'איז דא א בעדערקע, באלאנית וואס וועט מיט דיר מיטגיין, איז עס בכלל נישט קיין נסיון, איז עס א האלבע שעה שפעטער, האסט ענדזשויען לייף. סאו דאס איז ווי מ'דארף לייגן פלאקן ס'איז נישט אויף די אלע משוגענע זאכן יעצט אין די פראטעסט ברסלב שמסלב די ברסלבער האבן אליינס געגראבן ווען זיי האבן געוואלט בויען זייער שול איז ס'געווען דארט פיל מיט ביינער פון טויטע לייבי פישער האט מיר געוויזן איך האב דעמאלטס געארבעט אין אומאן פאר די מקווה שוין האטס אלע א פרייליכן פרייליכן וואך א פרייליכן שבת און א פרייליכן חמשה עשר בשבט.